במשך אלע דורות אין כלל ישראל איז געווען צוויי סארטן דרך הלימוד וויאזוי מען האט געלערנט תורה, ס'איז געווען איין וועג פון לערנען אויף א שנעלע וועג, קונה זיין אסאך תורה און ווייניגער זיך פארלייגן אויף צו פארשטיין די סוגיות, און די צווייטע וועג איז דא פון לערנען ווייניגער אבער דאס גוט פארשטיין. באמת איז, די גמרא רופט עס אן סיני ועוקר הרים, איין וועג איז דא פון סיני אזוי ווי קבלת התורה, קונה זיין ווי מער תורה, אפילו אויף א פשוטע אופן, נישט דווקא זיך אפשטעלן אויף דעם, די צווייטע וועג איז עוקר הרים, פון קענען אויסרייסן בערג, פרעגן גוטע קשיות, און זאגן גוטע סברות, גוט פארשטיין, ס'איז דא צוויי וועגן, בעצם איז. אילו ואילו דברי אלקים חיים, ביידע וועגן זענען ריכטיג, יעדע איינער דארף זיך טרעפן זיין וועג אזוי ווי ס'שטייט, יעדע איינער האט זיך זיין שורש נשמה ווי אזוי ער דארף צו לערנען. אבער די אמת איז, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געוואלט ברענגען א ראיה פון די וואכעדיגע פרשה אז מ'דארף לערנען שטאט און קלאר און זיך אפשטעלן אויף א סוגיא, נישט זיך יאגן פון איין סוגיא צו די צווייטע, ווייל מ'זעט אז ווען יוסף האט געשיקט זיינע ברידערס צו יעקב פארציילן אז ער לעבט נאך, שטייט אין פסוק אז זיי האבן פארציילט פאר יעקב את כל דברי יוסף, אלע ווערטער פון יוסף, און דעמאלטס האט יעקב אבינו געגלייבט, ותחי רוח יעקב אביהם, ער האט זיך אויפגעלעבט, און וואס האבן זיי פארציילט בשם יוסף, זאגט רש"י אז ער האט געגעבן א סימן אז ווען ער איז אוועק געגאנגען פון זיין טאטע האבן זיי עוסק געווען אין די סוגיא פון עגלה ערופה, און דעמאלטס אויב, איז דא אזא פשט אז יעקב אבינו האט געהערט אז יוסף לעבט נאך, איז ער נישט געווען אזוי פרייליך דווקא, ווייל ווער זאגט ער געדענקט נאך דעם דרך הלימוד וואס ער האט מקבל געווען ביי זיין טאטע ביי יעקב אבינו, אבער איינמאל ער האט געהערט אז ער האלט נאך אלץ ביי די סוגיא פון עגלה ערופה פון צוויי און צוואַנציק יאר פריער, ער האלט נאך אלץ ביי די זעלבע סוגיא, ער לערנט גוט און קלאר, דעמאלט ותחי רוח יעקב אביהם האט ער הנאה געהאט אז יוסף געדענקט נאך דעם דרך הלימוד און ער ווייסט אז מען דארף צוויי און צוואַנציק יאר לערנען די זעלבע סוגיא. אבער די אמת איז אז דווקא פון דא קען ברענגען א ראיה פונקט אויף פארקערט, ווייל אויב יעקב און יוסף צוזאמען וואלטן געלערנט אויף א שטאטע אופן ווייניג געלערנט אויף אסאך טעג, דעמאלטס וואלטן דאך די ברידערס אויך געוואוסט אז זיי האלטן די סוגיא פון עגלה ערופה, ווייל זיי זענען דאך א לאנגע צייט געווען אין די סוגיא פון עגלה ערופה, איז פון דעם וואס יוסף האט געקענט שיקן א סימן אז ער האט געהאלטן דעמאלט ביי די סוגיא פון עגלה ערופה, מוז דאך זיין ער האט עס נאר געלערנט ווען די ברידער זענען נישט געווען, דאס איז געווען ממש די טעג פאר זיי זענען געווען אין שכם און ער האט נאך געווען געלערנט מיט זיין טאטע. זעט זיך אויס אז אז מען האט זיך נישט לאנג אפגעשטעלט ביי די סוגיות, און דווקא פון דא איז א ראיה אז מען דארף לערנען שנעלער, אפילו מען פארשטייט נישט אזוי גוט נאר קונה זיין אסאך תורה, פארשטייט זיך אז אילו ואילו דברי אלקים חיים, יעדע איינער האט זיך זיין דרך הלימוד וואס פאסט פאר אים.